אומקערנדיג זיך אהיים פון א לעקציע, האב איך דערזעהן א בילד פון וואס איך האב זיך פארוואונדערט אפגעשטעלט ביי די טיר. אן אומבאקאנטער יונגערמאן אן א ראק אין א יארמולקע איז געשטאנען אין הויף, אריינגעקוקט דורכן פענסטער צו מיר אין צימער, אנלענענדיג זיך מיט ביידע הענט אויפן טיש, געלעזן אויפמערקזאם די רוסישע צייטונג וואס איז דארט געלעגן. ווי נאר איך האב זיך אפגעשטעלט האט ער אונרואיג אויפגעהויבן דעם קאפ, א ציטער געטאן, געשווינד ארויסגעכאפט זיך פון פענסטער און געבליבן שטיין אויפן ארט צעמישט און שטארק פארשעמט. אך נעמט נישט פאר אומגוט האט ער. אנגעהויבן שטאמלען מיט א שולדיגן שמייכל אויף די ליפן, איך האב דא ביי אייך חס ושלום גארנישט גערירט, פארבייגעגאנגען, באמערקט דאס בלאט, געכאפט פון ווייטן א ווארט, האב איך נישט געקאנט ביישטיין דעם נסיון און איך בין צוגעגאנגען, דאס פענסטער איז געווען אפן, איך האב אים גענומען בארואיגן און פארגעלייגט די צייטונג. א דאנק, א גרויסן דאנק, האט ער געענטפערט הארציג, נאר נאך נישט אינגאנצן קומענדיג צו זיך, עס האט מיך פאראינטערעסירט אן ענין, א טיפער ענין. וואס האט אייך אזוי פאראינטערעסירט? וועגן וואס האט איר געליינט? וואס האט מיך פאראינטערעסירט? וואס קען איצט פאראינטערעסירן א בלאט? וועגן וואס שרייבט מען איצט אין בלאט? מלחמה, פאליטיק, פארשטייט זיך איר אינטערעסירט זיך מיט פאליטיק? דער יונגערמאן האט אויף מיר געווארפן א פארשנדן בליק און אראפגעלאזט די אויגן. הע! האט ער זיך אפגערופן אומבאשטימט, נאר באלד צוגעגעבן, וואס הייסט צי איך אינטערעסיר זיך מיט פאליטיק? און ווער אינטערעסירט זיך נישט מיט פאליטיק? אין א געווענליכער צייט איז פארשטייט זיך נישט כדאי אוועקצוגעבן דערויף די צייט, אבער איצט בעת מלחמה איז גאר עפעס אנדערש, איצט איז פאליטיק א גרויסע זאך. דער אינגערמאן האט מיך אנגעהויבן אינטערעסירן און איך האב אים פארבעטן צו זיך אין צימער. איך וואלט מיט'ן גרעסטן פארגעניגן אריינגיין צו אייך, נאר איצט איז נישט קיין צייט האט ער געענטפערט, די קינדער וועלן באלד קומען פון ווארמעס. איצט האב איך פארשטאנען ווער דער אינגערמאן איז. אויף דעם הויף וואו עס איז ארויסגעגאנגען דאס פענסטער פון מיין צימער אין אן אלט הייזל האט זיך געפונען א חדר פון וואנען עס האט זיך פון דער פרי ביז שפעט ביינאכט געטראגן א געוואלד פון קינדערישע קולות. איך האב אפט געזען דארינקע ארומגעריסענע יונגלעך וואס זענען ארומגעלאפן איבערן הויף ווי דערשראקענע מייזלעך. אבער דעם מלמד איז מיר נישט אויסגעקומען צו זעהן, איך ווייס נישט פארוואס, נאר מיר האט זיך פארגעשטעלט אז דאס איז אן אלטער מאן מיט א בייזן פנים. דער מלמד וואס איז געשטאנען פאר מיר איז געווען א יונגערמאן פון א יאר אַכט און צוואַנציק, מיט איידעלע געזיכטשטריכן און א קליין שווארץ בערדל. דער טיפער פארטראכטער בליק פון די גרויסע שווארצע אויגן האבן צוגעגעבן דעם געזיכט אן אויסדריק פון באזונדערער ערנסטקייט, די סאמעטענע יארמולקע, לאנגע געקרייזלטע פאות און דאס בערדל זענען געווען ווי א פאסנדע שווארצע ראם פאר דעם געזיכט. געטראכט א וויילע, האט ער זיך דערנאך אפגערופן, אט, אין אוונט, אויב איר זענט נישט פארנומען, וואלט איך אריינגעקומען צו אייך. איך וועל זיך מודה זיין אז איך. גאר שוין לאנג זיך דורכצורעדן מיט אזא מענטשן ווי איר, זאגט איך בעט אייך, איר ליינט דאס בלאט יעדן טאג? טאקע יעדן טאג? יא, יעדן טאג. דער מלמד האט א קוק געטאן אויף מיר מיט אן אויסדריק פון טיפער קינה. אט דאס פארשטיי איך האט ער ארויסגערעדט מיט א זיפץ, אזא ליינען האט א טעם, האט א ממשות. און איר, ווי ליינט ווי ליין איך? איך כאפ פון ווינט, נישט איך ליין, אמאל אין צוויי וואכן טרעפט זיך צו באקומען א בלאט הלבנון, קען דאס געבן עפעס א השגה? די איבריגע צייט קומט אויס צו באנוגענען זיך מיט די טעלעגראמען וואס זענען פונאנדערגעקלעבט אין מארק מיט א ווארט וואס מען כאפט פון דעם פון יענעם מיט אייגענע סברות, אבער דאס איז דאך אן א פונדאמענט. איך האב אים איינגעלאדנט צו זיך אין אוונט, שפעט אין אוונט, ווייזט אויס גלייך פון חדר, איז צו מיר געקומען דער מלמד, איצט האט ער געטראגן א לאנגן ראק און א סאמעטן היטל. א גוטן אוונט האט ער מיך באגריסט, נישט דערלאנגענדיג די האנט, און געבליבן שטיין אינמיטן צימער. איך האָב אים געבעטן זיצן. ער האָט זיך פּאַמעלעך געזעצט, גענומען אַרומקוקן דאָס צימער און אָפּגעשטעלט דעם בליק אויפֿן שראַנק מיט ביכער. ער האָט גלײַך תופֿס געווען, אַז די ביכער זענען נישט קיין ייִדישע, און געקוקט אויף זיי מיט אַ פֿאַרוווּנדערונג. איז עס דורכויס גוייִשע ביכער? כּמעט אַלע, רוסישע, דײַטשישע.

ווי זאגט איר? פילאסאפיע? אפילו וועגן פילאסאפיע זענען אויך דא ביכער אין רוסיש? האט ער זיך שטארק פארוואונדערט און שוין מיט מער אכטונג א בליק געטאן אויפן שראנק. נאר באלד האט ער זיך בארואיגט און מיט א שמייכל פון ביטול צוגעגעבן, נו, וועלן מיר רעכענען אז פילאסאפיע איז וואס איז דארט? די מיינסטע דערפון איז דאך אזוי, איז דארט דא עפעס א טיפע חכמה, א חקירה, איז עס גענומען פארשטייט זיך פון דער גמרא אדער פון רמב"ם? אט זעהט איר, פאליטיק, דאס איז שוין גאר אן אנדער זאך, האט ער אנגעהויבן מיט אן אנדער טאן, פאליטיק דאס איז א באזונדער מין חכמה, וואס האט זיך איר דרך און דערצו זענען מסוגל אפילו די אומות העולם אויך, אט למשל ביסמארק, דאס איז דאך א קאפ, א גאונישער קאפ, אמת ביקנספעלד, ער מיינט דא ביקנספעלד, איז העכער פון אים, טיפער, איז ער דאך דערפאר א איד, איז דאך אויף אים קיין חידוש נישט. א וויילע איז ער געזעסן שווייגנדיג און פארטראכט געקוקט אויף דעם גלאז טיי וואס איך האב אים דערלאנגט און וואס ער האט ווייזט אויס אפילו נישט באמערקט. פארשטייט איר מיך האט ער זיך מיטאמאל אנגערופן ענטשידן און אפגעריקט דאס גלאז טיי ווי ער וואלט דארפן האבן פאר זיך א פרייען ארט, איך וויל זיך דורכשמועסן מיט אייך וועגן דער מלחמה, אבער דורכשמועסן זיך ווי עס געהער צו זיין. ער האָט זיך שטאַרקער אַ זעץ געטאָן אויפֿן שטול, אָנגעלענט זיך מיט די הענט אויפֿן טיש און אָנגעהויבן לאַנגזאַם און ערנסט. יעדע זאַך אין דער וועלט האָט איר יסוד, איר תּוכן, איר העכסטן פּינטל. כּדי צו קאָנען ריכטיק תּופֿס זײַן אַ זאַך, מוז מען דערין אָפּזוכן אָט דעם יסוד, אָט דאָס פּינטל. עס פארשטייט זיך אז די מלחמה האט אויך איר פינטל ארום וועלכן אלץ דרייט זיך. איז בעט איך אייך, ערקלערט מיר און איך וועל אייך אויסהערן מיט א קלארן קאפ, אין וואס באשטייט דער תוכן, דאס פינטל, פון דער איצטיקער מלחמה? באמערקנדיג אז איך וויל אים עפעס ענטפערן, האט ער זיך א כאפ געטוען און אויסגעשטעלט אנטקעגן ביידע הענט מיטן האנטפלאך פאראויס ווי ער וואלט וועלן פארשטעלן מיינע ווערטער. ווארט א וויילע, איך בעט אייך, ווארט! האט ער אויסגעשריגן. איך האב געזאגט א פינטעלע. מען דארף דאך אבער קלאר מאכן וואס פינטל? ווען פינטל? וואס הייסט דאס פינטעלע פון דער איצטיגער מלחמה? דאס הייסט די סיבה איבער וועלכער זי האט זיך אנגעהויבן און פירט זיך, אין וואזשע באשטייט די סיבה, אט דא זענען מיר צוגעקומען צום רעכטן ענין. נעמט א בלאט, וואס פאר א בלאט איר ווילט, און קוקט אהין אריין, וואס וועט איר דארט געפינען? איר וועט דארט געפינען איין ווארט, סלאוון. דער רוס איז זיך מוסר נפש און פארגיסט טייכן בלוט כדי צו באפרייען פון טערקישן יאך זיינע ברידער די סלאוון. הייסט עס א מין גואל צדק, נו איז דאך גוט, שיין, מען דארף נישט בעסער, קומען אבער הולטייעס, עזות פנימער און זאגן דעם רוס גייען אן די סלאוון פונקט ווי דער פאריאריקער שניי, אלא וואס דען פשוט דער רוס וויל פארכאפן ביים טערק זיינע ביידע ימים דעם באספאר און דעם דארדאנעל, און די סלאוון זענען דערביי נישט מער ווי אן אויסרייד מיינט איר דאס איז שוין אלס? ניין! קומט נאך א יש אומרים און זאגט, נישט דער רוס נישט דער טערק ווייסן ביידע נישט אויף וואסער וועלט זיי זענען. ענגלאנד פירט זיי ביידע פאר דער נאז, דאס האט זי אנגערייצט איינעם אויפן אנדערן זיי זאלן זיך רייסן ווי די הענער, און אז ביידע וועלן ליגן שוין אן כוחות וועט זי דעמאלט קומען און מאכן פון זיי א תכלית. נו, איז פרעג איך אייך, וועמען גלויבט מען? עס פארשטייט זיך מען דארף האבן אן אייגענעם קאפ אויף די פלייצעס, אבער כדי צו שטעלן זיך אויפן גלייכן וועג דארף מען האבן פאר זיך אן אפענע וועלט, און דא הייבט זיך טאקע אן מיין בקשה צו אייך. דהיינו? גאר פשוט, דערציילט מיר פון אנהייב אן די גאנצע פאליטיק וואס האט זיך פריער געפירט צווישן דעם רוס מיטן טערק. פון אנהייב אן. דאס איז גארנישט אזוי פשוט געווען ווי עס האט זיך געדוכט מיין גאסט, וועלכער האט אפילו נישט געוויסט אז רוסלאנד האט פריער אויך געפירט מלחמות מיט טערקיי, פון דעסטוועגן האב איך אים גענומען דערציילן, קלאר מאכן אים וואס פאר א מלוכה טערקיי איז געווען פריער, אין וואס אירע אינטערעסן האבן זיך צוזאמענגעשטויסן מיט די אינטערעסן פון רוסלאנד, און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער. מיין גאסט האט מיך אויסגעהערט מיט אן אנגעשטרענגטע אויפמערקזאמקייט, ער איז געזעסן מיט אן אראפגעלאזטן קאפ, נאר פון צייט צו צייט אנגעשטעלט אויף מיר א שארפן ערנסטן בליק, ווען איך האב געענדיגט איז ער א וויילע געזעסן אומבאוועגט, ווי זיך אריינטראכטנדיג גוט אין מיינע ווערטער. איך מוז אייך זאגן, איר האט מיר די אויגן געעפנט, האט ער זיך אפגערופן שטיל מיט א רואיגער מינע, נאר מיט א אינערליכע התלהבות, איר האט מיר די אויגן געעפנט, איצט זעה איך פאר זיך אן אפענע וועלט, איך זעה א דרך, א גאנג, מיר קומען אין זינען גאר נייע סברות. ער האט זיך מיטאמאל ווי אינגאנצן בארואיגט, גענומען א שטיקל צוקער, איינגעטונקט עס אין טיי, געמאכט א ברכה און גענומען טרינקען זיין קאלטע טיי. ענדיגנדיג דאס טרינקען האט ער באדאנקט און גלייך ווידער צוגעטרעטן צום געשפרעך, ווי איך האב תופס געווען פון אייערע ווערטער זענט איר אויך נוטה צו דער סברה אז דער רוס האט דא אינזינען זיינע סלאוון, די בולגארן און די סערבן. איך וועל אייך זאגן דעם אמת, מיר לייגט זיך דאס נישט אויפן שכל, מיר קומט דאס אויס פשוט ווילד, פאניע זאל זיך פאר וועמען עס איז איינשטעלן. זעענדיג אז איך וויל אים ענטפערן האט ער שנעל צוגעגעבן, אבער לאזט לאזט מיר דאס זאל זיין ווי איר זאגט, דער תוכן איז נישט אין דעם, אבער ווי איך האב פארשטאנען פון אייערע רייד האלט איר אז דער רוס איז מנצח, אט דאס זעהט איר, דאס קען איך שוין גארנישט פארשטיין, שוין זשע רעכנט איר באמת אז דער רוס וועט מנצח זיין? איך בין זיכער דערין. נו, הערט וואס איך וועל אייך זאגן, האט ער זיך דער מלמד גערופן מיט א זייער זיכערן קול, עס פארשטייט זיך אז אלע דרכים פון דער מלחמה מיט די פאליטיק ווייסט איר אסאך בעסער, אסאך בעסער פון מיר, אבער איר מעגט מיך רופן נאר, איר מעגט מיך רופן עזות פנים, נאר איך פארזיכער אייך אז מנצח זיין וועט דער טערק. פאר מיר איז דאס קלאר ווי דער טאג. און ווארט נאך א וואך, נאך א וואך וועט איר שוין זעהן אז איך בין גערעכט. און ווי ער וואלט מורא האבן אז איך זאל אים נישט נעמען דערווייזן אז ער האט א טעות, האט ער שנעל פארשפילעט דעם בגד, אפגעזעגנט זיך און איז אוועקגעגאנגען, ביי די טיר האט ער נאך ווי פאר זיך ארויסגערעדט מיט פאראכטונג, הע הע הע, פאניע וועט מנצח זיין, און וועמען? דעם טערק? אויף מארגן פרי ווען איך בין געזעסן ביי דער טיי איז צו מיר אריין דער הויזווירט, איינער פון יענע אומגליקליכע פארשוינען וואס פארברענגען דאס גאנצע לעבן הינטער דעם ווייב'ס רוקן, אן אלטיטשקער דארער איד, א שטילער און א דערשלאגענער, ביי זיך אין הויז האט ער זיך געפילט ווי א פרעמדער, דאס ווייב זיינס די דריטע פיל יונגער פון אים, אן ענערגישע און א דעספאטישע, איז געווען די גאנצע הערשערין אין שטוב. אוועקגייענדיג אין קראם פלעגט זי אלץ לאזן הינטערן שלאס, נישט אזוי אפגעהיטן פון מאן ווי פון דער דינסט, קיין קינדער איז ביי זיי נישט געווען. זי פלעגט אפט פארגעסן איבערלאזן דעם מאן די פאר שטיקלעך צוקער צו דער טיי. נישט זעלטן פלעגט זי פארגעסן צו געבן אים די באשטימטע צוויי גראשן אויף שמעק טאביק און וואס ער פלעגט ארומגיין ווי א געקוילעטע גאנדז, בכלל האט זי זיך ווייניג צערעמאניעט מיט אים, האט אויף אים אפט געשריגן אין דעם זעלבן נוסח ווי אויף דער דינסט, א שטיקל דרך ארץ האט זי געפילט צו אים, נאר שבת און יום טוב ווען זי פלעגט דארפן אנקומען צו זיין קידוש, הבדלה וכדומה. א גאנצן טאג האט זיך דער אלטער אומגעבלאנקעט איבער דער שטוב, אדער פלעגט גיין זיצן אין בית המדרש, די ערשטע צייט האט ער מיך אויסגעמיטן, פלעגט מיך באגעגענען מיט א דערשראקענעם בליק און געאיילט מיר אפצוטרעטן דעם וועג. נאר ביסלעכווייז האט ער זיך צוגעוואוינט צו מיר און אפילו אנגעהויבן אמאל אריינגיין צו מיר אויסטרינקען א גלאז טיי אדער לייען אפאר גראשן אויף טאבאק. שטענדיג אבער פלעגט ער דיפלאמאטיש פארמאסקירן דעם ציל פון זיין וויזיט. איידער צוטרעטן צו דער הלוואה פלעגט ער מיט אלערליי זייטיגע וועגן אויספרעגן מיך צו איך האב שוין באצאלט דאס דירה געלט, א פראגע וואס האט אים געקענט אינטערעסירן נאר טעארעטיש, ווייל דאס ווייב האט אים נישט צוגעלאזט צו קיין שום געלט עניינים. דאס מאל איז ער אויך אריין צו מיר מיט עפעס אן אויסרייד, ער האט כלומר'שט געזוכט די קופערנע קווארט. איך האב גוט געוואוסט אז געקומען איז ער צו מיר איך זאל אים מכבד זיין מיט א גלאז טיי, און אז די קווארט שטייט זיך אויף איר געווענליכן ארט אין קיך אויף דעם פאס וואסער, נאר אזוי ווי אזא הקדמה איז געווען נויטיג, האב איך שווייגנדיג א קוועטש געטאן מיט די אקסלען, איך ווייס אליין נישט וואו די קווארט איז. און גלייך נאכדעם ווי פארבייגייענדיג א זאג געטאן, אפשר וועט איהר ר' בער טרינקען א גלאז טיי? הא? וואס? האט דער אלטער איבערגעפרעגט, מאכנדיג זיך אז ער האט נישט געהערט מיינע ווערטער, איך פרעג האב איך איבערגע'חזר'ט, אפשר וועט איהר אמאהל אין א שמיטה אויסטרינקען ביי מיר א גלאז טיי? טיי? האָט זיך דער אַלטער פֿאַרװוּנדערט און געמאַכט אַזאַ פּנים, װי ער װאָלט נאָר װאָס באַמערקט, אַז איך זיץ בײַם סאַמאָװאַר. נײן, אַ דאַנק, עס װילט זיך נישט. אָקאָרשט געטרונקען, האָט ער קאַטעגאָריש זיך אָפּגעזאָגט. דאָס איז אַרײַן אין פּראָגראַם. איצט האָב איך געדאַרפֿט אָנהױבן אים אײַנרעדן, בעטן אים. קײנמאָל קאָן מען באַ אײַך זיך נישט דערבעטן אױסטרינקען אַ גלאָז טײ, האָב איך זיך באַלײדיקט. וואס איז ביי מיר חס ושלום טרייפענע טיי וואס איהר ווייכט אויס צו נעמען עס אין מויל? וואס רעדט איהר? גאט איז מיט אייך האט דער אלטער אויסגעשריגן דערשראקן, טרייף? וואס עפעס טרייף? וואס קאן אייך איינפאלן? גלאט, עס ווילט זיך נישט קיין טיי, נאר וואס, נאר וואס געטרונקען. נאר אז איהר ווילט דווקא איך זאל טרינקען מילא גיסט אן א גלאז וועל איך זיך אנטוהן א כח. אַלץ איז געגאַנגען ווי עס געהער צו זיין, לויטן נוסח, און דער אַלטער האָט זיך געזעצט צום טיש. זאָגט מיר, ר' בער, וואָס פאַר אַ מענטש איז דער מלמד וואָס קנעלט דאָ אין הויף? האָב איך אַ פרעג געטאָן. ווער? מענדל טערק? האָט מיין גאַסט אַרויסגערעדט געאיילט, אָפּרייסנדיק די ליפּן פון טאַס און אָנגעשטעלט אויף מיר אַ פאַרוואונדערטן בליק, וואָס הייסט, וואָס פאַר אַ מענטש? אַ מענטש, אַ יונגערמאַן, אַ פֿרומער יונגערמאַן, אַ חסיד, אַ למדן, אױב איר װילט, אַפֿילו אַ מופֿלג, אַ חריף. װי, װי האָט איר אים אָנגערופֿן? טעריק? װאָס איז דאָס, די פֿאַמיליע זײַנע אַזאַ? װי פֿאַמיליע? הע-הע! האָט דער אַלטער אַ שמײכל געטאָן. אָט, פּטור, גאָרנישט. אין שול האָט מען אים געגעבן אַ צונעמעניש, טעריק, װײס איך, רוף איך אים אױך אַזױ. פארוואס האט מען אים געגעבן אזא צונעמעניש? פארוואס האט מען אים געגעבן אזא צונעמעניש? א קשיא געגעבן. נו, איר ווייסט דאך אז איצט איז א מלחמה מיטן טערק, איר ליינט דאך דאס בלאט, איז אז מענדל האלט פארן טערק האט מען אים א נאמען געגעבן טערק, וואלט ער האלטן פארן רוס וואלט מען אים א נאמען געגעבן רוס, וואס פארשטייט איר נישט?

און וועגן רוס? וואו רייסט מען זיך דאס אזוי אויף די ווענט? האב איך געפרעגט. דער אלטער האט אנגעשטעלט אויף מיר א פארוואונדערטן בליק. ווי הייסט וואו? אין שול פארשטייט זיך. וואו נאך קען מען זיך רייסן? אט איר א שטייגער זענט א היינטוועלטיגער, איר גייט נישט יעדן שבת אין שול. וואלט איר אבער געגאנגען וואלט איר געזען וואס דארטן טוט זיך אפ. אלץ, איך זאג אייך אלע, אלע, יונג און אלט, מען קאכט זיך, אז עס קומט זיך צונויף די טערקן מיט די רוסן, הייבט זיך אן נאך א מלחמה, אן אמת'ע מלחמה גוג ומגוג. דער אלטער האט מיט אזא היץ גערעדט וועגן דער מלחמה צווישן די אידישע טערקן און רוסן, אז מיר האט זיך פארוואלט וויסן אויף וועמענס זייט ער אליין שטייט. און איר, ר' בער, מיט וועמען האלט איר, מיט די טערקן צי מיט די רוסן? האב איך אים געפרעגט. איך? האט ער זיך כמעט דערשראקן, הע הע הע, וואס איר קענט זאגן, איך זאל זיך נאך אויך דערמיט פארנעמען? וואס, עס פעלט א נאר צום קאן? הע, גלאט אז מען רעדט, הער איך זיך צו, לייג איך צו אן אויער אין איין אויער אריין, אין אנדערן ארויס. נו נו ר' בער, נישט פאררעדט די ציין, זאגט דעם אמת, בין איך צוגעשטאנען צו אים, זעענדיג אז אים וויל זיך ארויסזאגן זיין מיינונג, נאר ער שעמט זיך. דער אלטער איז מיטאמאל געווארן ערנסט, זייער ערנסט, און צובויגנדיג זיך צו מיר האט ער אנגעהויבן שטיל ווי מען טיילט מיט עפעס א סוד, ישמעאל פרא אדם, אבער בעסער פאר עשו'ן, הערט מיך, און אויב ישמעאל וועט מנצח זיין, האט ער צוגעגעבן מיט אזא טאן ווי ער וואלט מיר מיטטיילן א וויכטיגן מלוכה סוד, וועט מוזן קומען משיח. גאט איז מיט אייך ר' בער האב איך זיך אפגערופן, וואס פאר א שייכות האט דער נצחון פון ישמעאל צו משיח'ן? הע, אן קשיות האט ער אויסגעשריגן, מען רעדט, אידן רעדן, מען ווייסט וואס מען רעדט, מענטשן רעדן, נישט איך מיט אייך. און ער האט אנגעהויבן מורמלען שוין עטוואס גאר אומפארשטענדליכעס, און איך האב אים נישט אפגעשטעלט, און ער האט זיך ביסלעכווייז בארואיגט. נעכטן אין אוונט איז ביי מיר געווען אייער מענדל טערק, האב איך מיטגעטיילט דעם אלטן. מענדל? ביי אייך? האט ער זיך פארוואונדערט און אנגעקוקט מיך ווי ער וואלט פרעגן וואס פאר א שייכות קען האבן צו מיר דער פרומער חסידישער מלמד, נאר מיטאמאל האט ער זיך א כאפ געטאן ווי אים וואלט אויפגעלעבט א געניאלער געדאנק. אײַ-יײַ-יײַ-יײַ, טאַ-טאַ-טאַ-טאַ, איך פֿאַרשטײ, האָט ער אָנגעהױבן מיט אַ געהײמניספֿולן טאָן, דרײענדיק מיטן אױסגעשטרעקטן לאַנגן טרוקענעם פֿינגער, איר װײסט, װאָס איך װיל אײַך זאָגן? דאָס איז ער געקומען נישט צו אײַך, נאָר צום בלאַט, װאָס איר לײענט. יאָ-יאָ, גלױבט מיר, איך קען אים שױן. אַך! האָט ער אױסגעשריגן ענטציקט, װאָס איז דאָס פֿאַר אַ כװאַט? אַלץ דערשמעקט ער מיט אײן װאָרט, מענדל טערק! ער איז טאקע וועגן דעם געקומען צו מיר, האב איך אים באשטעטיגט דעם אלטנס השערה. זעט איר שוין אז איך בין נישט גאר קיין נאר. נו, עס פארשטייט זיך, וועגן וואס קען מענדל קומען צו אייך אויספרעגן וואס עס שטייט אין בלאט? אפנים, עס ווייזט אויס אז די גאנצע פאליטיק זיינע קלויבט ער צונויף אויף אזא אופן, ברעקלעכווייז, ווי אַ הון, פּיקעט אָן, פּיקעט אָן, גרייפּעלעכווײַז, אַ פֿולע וואָלע, און לייגט אַן איי! האָט ער פֿאַרענדיקט מיט אַן אומגעריכטן עמבריאָלאָגישן ענטדעקונג. און ווייסט איר, וואָס איך וועל אײַך זאָגן? האָט ער אָנגעהויבן ווײַטער מיט אַ געהיימניספֿולן טאָן, איך האָב מורא אַרויסצורעדן, נאָר מיר דאַכט זיך, אַז זינט ער האָט זיך אָנגעהויבן קאָכן אין פּאָליטיקע, האָט ער אויפֿגעהערט לערנען מיט אַזאַן התמדה ווי פֿריִער. ער פלעגט דאך גאנצע נעכט אפזיצן אין קלויז און לערנען, און איצט, איצט גייט ער ארום זוכן א בלאט. יא יא יא, האט ער פארענדיגט הייס, ער האט מיך אפילו לייכט א שטויס געטוען, ווי ער וואלט ערקלערן אז ער וועט נישט אננעמען קיין שום תירוצים, אזוי ווי איך האב נישט געהאט בדעה צו פארטיידיגן מענדל'ן פארן שרעקליכן חשד, האט דער אלטער זיך בארואיגט און גענומען זיך צום דריטן גלאז טיי.

מיין אלטיטשקער דיפלאמאט, וויפיל אים האט נאך געפעלט צו א ביסמארקן, אפילו צו א ביקנספעלד. דעם נאנטסטן שבת בין איך אוועק אין דער גרויסער שול צו מנחה, כדי אנצוקוקן דארט די מלחמה פון גוג און מגוג צווישן די אידישע טערקן און רוסן. עס איז געווען בין השמשות, אין דער הויכער שול האבן זיך שוין פארקליבן די אוונט שאטנס, האבן פון אלס אפגעמעקט די קאנטורן און געשאפן א פאנטאסטיש בילד, מען האט איז געשטאנען די שטילע שמיני עשרה, עטליכע הונדערט מענטשן שאקלענדיג זיך אין אלע זייטן האבן שטיל געזשומעט און עס האט אויסגעוויזן ווי א יונג וועלדל שאקלט זיך און רוישט אונטער די צוקן פון אנפליענדיגע ווינטן, און אונטער דעם איינדרוק פון די פארנעפלטע מיסטישע טענער און קלאנגען האט אויפגעלעבט ביי מיר אין זיכרון די ערינערונגען פון מיין ווייטער קינדהייט. מיר האט זיך פארגעשטעלט די אלטע שיל אין מיין געבורט שטעטל, עס האבן זיך דערמאנט די שבת'דיגע בין השמשות'ן. מנחה האט זיך געענדיגט, אין שיל ווערט אלץ טונקעלער, פאנטאסטישער, די עלטערע אידן צושיטן זיך איבער דער שול, פאר'חלומ'טע, פארטראכטע, רואיגע און קאנטעטע, גייען זיי ארום לאנגזאם הין און צוריק, פארלייגט אהינטער די הענט, און ברומענדיג פאר זיך א ניגון, נישט ארויסגייענדיג פון דער פארטראכטקייט, זעצט מען זיך פונאנדער אויף די בענק וואו עס מאכט זיך און עס הייבט זיך אן א געשפרעך, פאר'חלומ'טס און א פאנטאסטיש'ס, ווי דער אוונט. עימיצער דערציילט א חסידישע מעשה, נאך עימיצער עפעס א געשעעניש וואס באקומט א פאנטאסטישן כאראקטער, אלע הערן זיך צו מיט א אנגעשטרענגטער אויפמערקזאמקייט, און אז דער

נאר אט הייבט זיך עימיצער אויף האסטיג ווי אויפגעוואכט פון שלאף און רעדט ארויס מיט א הארציגן געבעט, זרח, זאג עפעס. די בקשה איז אזוי ערנסט און הארציג אז זרח'ן פאלט גארנישט איין אין זינען זיך אפזאגן, בלייבנדיג זיצן אויפן ארט הייבט ער אן שטיל זינגען א ניגון, ער זינגט די סקארבאווע ראש השנה און יום כיפור'דיגע תפילות, ביסלעכווייז ווערט דאס געזאנג העכער, שטארקער, די בעלי בתים איינע נאך די אנדערע הייבן אן אונטערהעלפן, און לאנג הילכן און קלינגען אין דעם נידעריגן אלטן שיליכל הערליכע און שטרענגע, אונענדליך טרויעריגע און בעטנדיגע, ימים נוראים'דיגע ניגונים. עס האט זיך אראפגעלאזט דער אוונט,

שטיל צו צו די עלטערן און הערן זיך צו צו זייערע מעשות, אנדערע מאכן אין א ווינקל אן ענגן קרייזל און דערציילן אייגענע מעשות, אויך פאנטאסטישע, שרעקעדיגע, וועגן שדים און גזלנים, די מער רירעוודיגע באנוצן זיך מיט דער טונקלקייט כדי א שטיף צו טאן, שפילן אין באהעלטעניש, ווארפן א באמבע פון א צונויפגעדרייטן האנטעך אין שמש אדער אפילו אין א באלעבאס נישקשה, איצט גײען אַזעלכע שטיפֿערײַען פֿאַרבײַ אומבאַשטראָפֿט. הע, קינדער, עס זאָלן זײ שטיפֿן! טראַכט דער דעם דער צאַרט-געשטימטער באַלעבאָס, און פֿילנדיק דאָס באַדערפֿעניש אױסצוגיסן אױף װעמען עס איז זײַן צאַרטקײט, כאַפּט ער עפּעס אַ ייִנגעלע, װאָס האָט זיך שטאַרק צעשטיפֿט, שטעלט אים אַװעק בײַ זיך צװישן די קני, און איבעררײַסנדיק דאָס געזאַנג, הײבט ער אָן צאַרט און פֿאָטערלעך גלעטן דאָס ייִנגעלע איבערן קעפּל, דאָס קינד ווערט מיט אַ מאָל פֿאַרגאַפֿט, אַנטשוויגן אונטער דער אומגעריכטער צאַרטקייט פֿון אַ פֿרעמדער האַנט. מיט אַ גליקלעך קלאַפּנדיק הערצל, מיט אַ שמייכל פֿון טיפֿן נחת, הערט זיך צו דאָס יונגע נשמהלע צום גלעט פֿון ליבע און וואַרעמער צערטלעכקייט, און די פֿרעמדע האַנט גלעט אַלץ לאַנגזאַמער, מילדער און צאַרטער. אומפֿאַרגעסלעכע שעהן! אומפֿאַרגעסלעכע האַרציקייט! דא אין דער גרויסער שול איז דאס בילד געווען אן אנדערס, דער מלחמה שטורעם האט זיך אריינגעריסן אהער און צעשטערט די טרוימערישע שטילע צארטקייט פון שבת'דיגן בין השמשות. געענדיגט מנחה האט זיך דער עולם צעשאטן איבער דער שול און עס האט זיך אנגעהויבן א באלעבט נערוועז געשפרעך, אלע האבן גערעדט מיטאמאל, נאר אט האבן זיך דערהערט תקיפות'דיגע אויסגעשרייען, שא, שטילער!

ער האָט געמאַכט מיט דער האַנט, האַלטנדיק פֿעסט אין צוויי פֿינגער אַ שמעק-טאַביק. נו? נו? נו? וואָס גייט איר דאָ אַרויס פֿון די כּלים? נו? האָט מען נישט גענומען פּלעוונע? איז וואָס? בײַ וואָס פֿאַר אַ מלחמה גייט עס אַ נצחון נאָך אַ נצחון? האָט מען דאָס מאָל נישט גענומען פּלעוונע, וועט מען עס נעמען אין אַ וואָך אַרום? דו מיכאל זאגסט אז דער רוס וועט נעמען פלעוונע? האט אויסגעשריגן אויפגערעגט א הויכער איד מיט א געלער בארד און א רויטן קארק, וואס? דו ביסט ערב פאר דעם? פרא אדם! און מיט וואס וועט דער רוס נעמען פלעוונע? האסט פארגעסן אז ער האט שוין א העלפט חייל אוועקגעלייגט הינטער פלעוונע? ווארט נאר! האט זיך אין געשפרעך אריינגעמישט א דארער יונגערמאן אויסציענדיג דעם לאנגן האלז צום רעדל,

אהין שיס אין הימל אלץ איינס און וואו פלעבנע בערטשיק שווייג ווער פארשטומט מנוול ער מישט זיך אויך אריין וועסט ביי מיר כאפן אזעלכע פעטש אז דו וועסט וועגן אלע פלעבנעס פארגעסן האט אויסגעשריגן מיט כעס אן עלטערער איד דעם אינגן מאנס פאטער דאס ציגן בערדל איז געשווינד נעלם געווארן האסט געזעהן א שייגעץ ער ריקט זיך אויך ער ווייסט אויך פלעבנע האט זיך נישט געקאנט בארואיגן דער פאטער. נו, און דו, חכם, דו ווייסט וואס איז אזוינס פלעוונע? האט זיך אנגעווארפן אויף אים דער געלבערדיגער. פלעוונע באשטייט פון איין פעלזנשטיין פון דריי וויארסט הויך מיט גלייכע ווענט, אין מיטן שטיין איז דא א טיפע חלל, א מין נעסט, און דארט געפינט זיך די שטאט פלעוונע. איז ווי מיינסטו מען וועט צוקומען אהין? וועט מען נעמען אזא פעסטונג?

ביי חיים מסר'ן איז היינט אפנים געווען א געראטענער קוגל, דערפאר פירט ער זיך אזוי תקיפות. האט זיך אפגערופן מיט אן איראנישן שמייכל אן אלטער איד מיט א גרויסער גרויער בארד און קלוגע אויגן, אויף וואס דארף ער די גאנצע פאליטיקע? האט א געשריי געטאן, א טופע מיטן פיס און מ'איז מנצח געווען. נו, און איר ווי האלט איר? האלט אויך אז מען וועט נישט נעמען פלעבנע? האט זיך אפגערופן חיים מסר ארויסרופנדיג אבער שוין מיט ווייניגער תקיפות. איך? ווי איך האלט? איך האלט אז כדי צו רעדן וועגן מלחמה דארף מען וויסן וואס אין בלאט שטייט. אט נעמט זיך אראפ א מוסר, ווער נאך איז אזא בקי אין פאליטיקע ווי מענדל, און אפילו ער זיצט אויך אין א זייט און זאגט תהלים. האָט ער פֿאַרענדיקט מיט אַ לײַכטער איראָניע. מענדל! איך האָב זיך גראָד איצט דערמאָנט אין אים און אים גענומען זוכן מיט די אױגן. ער איז געזעסן פֿון דער װײַטן אָנגעבױגן איבער אַ תּהלים, מיט אַן אױסנגעװײנלעכער שנעלקײט געשלינגען די פּסוקים. פֿון ערשטן בליק האָט מען געקאָנט מײנען, אַז ער אינטערעסירט זיך נישט מיט דעם, װאָס עס קומט פֿאָר אין שול. נאָר צוקוקנדיק זיך, האָב איך באַמערקט, אַז פֿון זײַן באַהעלטעניש שפּירט ער נאָך, װי אַ יעגער, יעדעס װאָרט, װאָס װערט דאָ אַרױסגעזאָגט. אין מיטן רעדל איז שוין געשטאנען דער איד מיט די אונטערגעשארענע וואנצן, מיכאל, וועלכער איז ארויסגעטראטן אין אנהויב, ער האט איצט גערעדט הויעך, זיכער מיט א טאן פון א ביטערן פארווארף. באמת, ווי איז, ווי עס איז געזאגט געווארן, עינים להם ולא יראו, אזניים להם ולא יאזינו, נו, ווי זעהט איר נישט, ווי פארשטייט איר נישט אז דער טערק האלט שוין ביי דער גסיסה? איר טענה'ט אלץ פלעוונע.

האָט מיט אַ שטאַרקער אויפֿרעגונג אויסגעשריגן דער געל-בערדיקער. ער האָט זיך האַסטיק אַ קער געטאָן צו דער זײַט, וווּ עס איז געזעסן מענדל, און אַרויסגערעדט מיט אַ ביטערן פֿאָרװוּרף. מענדל, אויף נאמנות אַן עוולה! וואָס מאַכסטו זיך נאַריש? וואָס האָסטו זיך אַוועקגעזעצט איבערן תּהילים ווי אַן אַלטע ייִדענע? קום שוין אַהער! קום, הער כאָטש, ווי אַ מענטש האָט די חוצפּה צו לייגן אין אַ מקום-קדוש! מענדל! מענדל! באמת גענוג דיר שוין צו זאגן תהלים, קום אהער! האבן זיך דערהערט קולות פון אלע זייטן. מענדל האט ווייזט אויס נישט געהאט קיין גרויס חשק זיך אריינצומישן אין וויכוח, פון דעסטוועגן איז ער אויפגעשטאנען, אוועקגעלייגט דעם תהלים און צוגערופן צו זיך מיט א ווינק א יונגל, וועלוול! גיב א שפרינג אין מארק און זע צי ס'איז נישט אנגעקלעבט א נייע דעפעש. דאָס אינגל איז געשװינד אַװעק, מענדל איז לאַנגזאַם צוגעגאַנגען צום רעדל, איז אַרײַן אין אים און מיט אַן איראָנישן שמײכל זיך געװענדעט צו מיכאלן. איך הער פֿון דער װײַטן, װי דו קערסט װעלטן, רײַסט אױס בערג מיטן װאָרצל, מאַכסט חרובֿ לענדער, דו האָסט אין אײן מינוט צעמאָלן דעם אָרעמען טערק אױף שטױב און דעם שטױב פֿונאַנדערגעשפּרײט אױף אַלע זיבן ימים, און דו, בעל-מופֿת, ביסט געקומען צונױפֿקלױבן דעם שטױב און אױסקנעטן פֿון אים אַ גולם האט אים אפגענטפערט מיכאל, נאר ער האט באלד גענומען אן ערענסטערן טאן, נו זאג, רעכנסט טאקע באמת אז דער טערק האלט נישט ביי דער לעצטער גסיסה? שוין זשע פארשטייסטו עס נישט? געוואלד! פון וואנען נעמסטו עס? האט אים מענדל איבערגעשלאגן מיט אויפגערעגטער פארביטערונג, דו טענה'סט אז פלעוונע איז באלאגערט? מען דארף דאך זיין בלינד מען זאל נישט זעהן אז באלאגערט איז נישט פלעוונע נאר דאס רוסישע חיל. הערט אידן, האָט ער זיך האַסטיק אַ קער געטאָן צום עולם, װאָס האָט זײ בײדן אַרומגערינגלט און זיך אױפֿמערקזאַם צוגעהערט צו יעדן װאָרט, װילט איר װיסן אױפֿריכטיק, בײַ װאָס עס האַלט דאָרט אױף די מלחמה, איז אָט װעל איך אײַך קלאָר מאַכן. דאָס גאַנצע רוסישע חײל מיט אַלע זײַנע גענעראַלן געפֿינען זיך איצט אין טערקײ, צווישן דונאַי און פלעוונע. אין פלעוונע זיצט אָסמאַן פּאַשאַ מיט אַ מחנה פון הונדערט טויזנט סאָלדאַטן און פאַרצוימט דעם וועג דעם רוס ער זאָל נישט קאָנען רוקן ווייטער. לינקס שטייט סולימאַן פּאַשאַ, וועמען הורקאָ האָט צעשלאָגן, האָט עימעץ אַ זאָג געטוען, שאַ שטיל! האָט אים שטרענג אָפּגעשטעלט מיכאל. סולימאַן פּאַשאַ מיט אַ שטאַרקן חיל רעכטס מאַכמעט אַלי מיט נאָך אַ גרעסערן חיל הערט זשע ווייטער מיט קאָפּ. דאָס רוסישע חיל איז באַלאַגערט פון דריי זייטן. גיין פאראויס קען ער נישט, אומקערן זיך צוריק וויל ער נישט. דער זומער איז פארביי, עס הייבן זיך אן רעגנס, די רוסישע חיל איז אויסגעמאטערט, הינגעריג, פארווארפן אין א פרעמד לאנד, מיט וואזשע קען זיך דאס אלץ ענדיגן? ער האט געווארפן אויפן עולם א פרעגנדיגן בליק, און באלד פארגעזעצט זיכער, אט מיט וואס, איינס פון די ביידע. אדער א פרישע טערקישע מחנה וועט ארומגיין דעם רוסישן חיל, וועט פארכאפן דעם דוניי און נעמען אין פלען די גאנצע רוסישע ארמעי מיט אירע גענעראלן, אדער אסמאן פאשא וועט זיך פאראייניגן מיט סולימאן פאשא און מאכמעד אלי און וועלן פון אלע דריי זייטן א קלאפ טאן אויף איר, וועלן זיי צעשלאגן און אין צוויי טעג ארום ארויסטרייבן פון טערקיי. מענדל'ס איבערצייגטע רעדע, דאס קלארע בילד וואס ער האט אויסגעמאלט האט געמאכט א שטארקן איינדרוק אויף די צוהערער. עס האבן זיך דערהערט עטליכע איראנישע צווישנריפן קעגן מיכאל'ן. מיכאל איז די גאנצע צייט געשטאנען רואיג און זיך אויפמערקזאם צוגעהערט, נישט אראפנעמענדיג דעם בליק פון מענדל'ן. דו האסט געענדיגט? האט ער א פרעג געטוען. גענדיגט! האט יענער אפגעריסן געענטפערט. א שאד. א שאד וואס דו האסט אזוי גיך געענדיגט, האט מיט ענטוישונג ארויסגערעדט מיכאל. ער האט גענומען פון דער בינע די טאבעק פישקע, א קלאפ געטאן אויף איר מיט צוויי פינגער, געעפנט, גענומען א גרויסן שמעק טאבעק, צוגעמאכט און צוריק אוועקגעשטעלט אויף דער בינע. דאס אלץ האט ער געטוען רואיג און לאנגזאם. יא, א שאד וואס דו האסט אזוי גיך געענדיגט, האסט געקאנט גיין אסאך ווייטער. דעם רוס האסטו ארויסגעטריבן פון טערקיי, דאס איז שוין עפעס ווערט, אבער וואס האסטו זיך אפגעשטעלט? פארוואס א שטייגער האסטו נישט אריינגעפירט דעם טערק קיין רוסלאנד? פארוואס האסטו נישט געמאכט ער זאל פארנעמען אפאר רוסישע שטעטלעך ווי, ווי למשל פעטערבורג, מאסקווע? וואס וואלט געווען שווער עס אויסצופירן? דא אין דעם שיל! האט ער פארענדיגט מיט א געלעכטער. דער טערק האָט געגעבן אַ נדר נישט אָנצוטרעטן אויף רוסישע ערד, האָט זיך עמיצער פֿון עולם געוויצלט. מײַן פֿרײַנד, האָט זיך געווענדעט מענדל צו מיכאלן רויִק, נאָר מיט אַ פֿאַרביטערטע איראָניע, דו ווייסט דאָך, אַז דער טערק איז אַן אַכזר און אַ פּרא-אָדם. וואָלט ער זײַן אַ בעל-הרחמים, וואָלט ער אויך גיין אויסלייזן פֿעלקער פֿון וועמען עס איז יאָך זאָרג נישט, ער וועט וואָלט געפֿונען וועמען אויסצולייזן. נו, כאטש למשל פוילן, וואס? וועסט אפשר זאגן אז דער פאלאק ליידט ווייניגער צרות ווי דער בולגאר? וואס אבער קען מען מאכן מיט ישמעאל דעם פרא אדם, אז ער האט אויף קיינעם קיין רחמנות נישט, גייט קיינעם נישט באפרייען, און וויל מער נישט נאר איין זאך, מען זאל אים לאזן צו רו. הייסט עס, גלויבסט נישט אז דער רוס גייט אויסלייזן די בולגארן פון טערקישן יאך? האט זיך אריינגעמישט אין געשפרעך חיים איסר ווי הייסט, איך גלויב נישט, האט אויף אים אנגעשטעלט א פארוואונדערטן בליק מענדל, וואס בין איך, חס ושלום, אן אפיקורס? איך וועל נישט גלויבן אז דער רוס גייט אויסלייזן פעלקער? וועמען נאך פאסט אזוי צו זיין א מלאך הגועל ווי פאניע גנב? פונקט ווי אפגעמאסטן פאר אים. עס האט זיך געהערט א הילכיג געלעכטער. נו, געזאגט! גוט געזאגט! אפגעבריהט!

אים מלחמה געהאלטן און אפגענומען ביי אים פיל שטעט, דער רוס ציט זיך צו קאנסטאנטינאפאל, בקיצור ער וויל אויסראטן די טערקישע מלוכה און דעם גרעסטן טייל פון איר באהעפטן צו רוסלאנד. איך האב זיך צוגעהערט, מענדל האט איבערגע'חזר'ט כמעט ווארט ביי ווארט אלץ וואס איך האב אים דערציילט וועגן די באציאונגען צווישן רוסלאנד און טערקיי, מיכאל האָט מיט אומגעדולד צוגעהערט זיך צו מענדלס רייד, לסוף האָט ער זיך נישט איינגעהאַלטן און אויפגערעגט אויסגעשריגן, בהמה! פערד! דו רעדסט דאָך אַזעלכע נאַרישקייטן, אַז עס גייט אָן חלשות צו הערן! ער האָט זיך האַסטיק אַ קער געטאָן צום עולם, הערט, יידן! ראַסיי פאַרנעמט צען טויזנט וויאָרסט און צען טויזנט וויאָרסט! ראַסיי פאַרנעמט אַ זעקסטל פון דער וועלט! ראַסיי האט אזעלכע אוצרות וואס קיין מלוכה פארמאגט זיי נישט, איז ווי רעכנט איר וועט גיין דער רוס פארגיסן טייכן בלוט כדי צו פארכאפן א שטיק טערקישן מדבר? רב גרשון האט זיך מענדל מיט א מאל געווענדעט צו אן עלטערן איד מיט אן אויסזען פון א גביר, מען זאגט רב גרשון אז איר האט אייער אייגנס שלושים אלף רובל, איז דאס אמת? פון דער אומגעריכטער פראגע איז

האָט ער פֿאַרנומען די באָרד אין האַנט און מיט אַ קאָקעטישן שמייכל, נישט געאיילט, געענטפֿערט, דרײַסיק טויזנט רובל אין אייגנס, זאָגסטו? נו, לאָמיר רעכענען. לאָמיר זאָגן, אַז איך האָב, וואָס איז דערפֿון? און פֿון דעסטוועגן הערט איר נישט אויף צו האַנדלען? איר גייט אַלע טאָג אין קראָם? איר האָט נאָך גע איך האָב נאָך געהערט, אַז איר קלויבט זיך בויען יאַטקעס און האָט גענומען אַ גרויסן פּאָדריאַד. ווייזט אויס א פנים אז אייך איז ווייניג דאס אייגנס וואס איר פארמאגט אז איר ווילט נאך. איי איך וויל נאך! האט אויסגעשריגן מיט א קאנטענטן געלעכטער גרשון. הערסט, מיכאל, וואס א מענטש רעדט? האט זיך מענדל געווענדעט צו זיין געגנער. ער זאגט מיר איז ווייניג איך וויל נאך. ווייסט וואס נאך הייסט? נאך הייסט אלץ! דו זאגסט א זעקס א זעקסטל טייל פון דער וועלט, און פארוואס נישט אלע זעקס זעקסטלעך? זענען דען נישט געווען פון נמרודן אן זיבן וועלט מלכים אפנים אז קיינער פון זיי נישט נמרוד נישט סנחריב נישט נבוכדנצר נישט אלכסנדר מוקדן האבן זיך נישט באנוגנט מיט א טייל, און גלויב מיר דער רוס באנוגנט זיך אויך נישט מיט זיין זעקסטל, נאר אויב נאר אויב דו ווילסט וועל איך דיר זאגן אז דער רוס יאגט זיך גארנישט אזוי נאך די טערקישע מדבריות ווי דו רופסט זיי אן, ער דארף די טערקישע ימים, דעם באספאר און דעם דארדאנעל. הייסט עס איז די גאנצע מלחמה פארפירט נאר צוליב גזילה און דער טערק איז א צדיק תמים? האט אויסגעשריגן א הויכער דארער איד מיט אן אסקעטיש פנים און ברענענדיגע פון כעס אויגן.

די האר שטעלן זיך דאך קאפויער, דאס בלוט ווערט פארגליווערט אין די אדערן אז מען הערט וועגן זיינע רציחות. סוף פון זייט איינס, המשך אויף זייט צוויי.